די נעקסטע דריי פרקים לערנען אונז די פרשה פון בלק און בלעם. אזוי ווי רוב מאל זעט אויס די סדר חלוקת הפרקים מער ווייניגער רענדאם, ס'קומט נישט מיט קיין שום וועג ווי מ'דארף אמת'דיג צוטיילן די מעשה, אבער ס'איז א לאנגע מעשה, און דאס מיינט אז ס'איז דא א ריכטיגע וועג עס צו צוטיילן. מ'קען זאגן אז אויב מ'וויל צוטיילן לפי הענין דארף מען עס טיילן אויף דריי חלקים, און יעדע חלק קען מען ווייטער צוטיילן אויף צוויי דריי פיר חלקים, וואס זענען זיי? ערשטע סין איז בלק זעהט האט מורא פון די אידן און ער שיקט זיי רופן בלעם און דא איז דא צוויי סטעפס אדער דריי סטעפס פון די מעשה ווענט זיך וויאזוי מען וויל ציילן וויאזוי בלק וויל רופן בלעם און בלעם וויל נישט קומען ער שיקט נאכאמאל נאכדעם ווען ער קומט שוין רעדט ער נאכאמאל וועגן דעם דאס איז איין חלק פון די מעשה צווייטע חלק פון די מעשה וואס איז אויב מען וויל אריין לייגן די חלק ווי בלעם רעדט פון מיט בלק סארי בלק מיט בלעם ווען ער קומט שוין אן אין די ערשטע קאטעגארי איז דאס אינמיטן אבער על כל פנים די נעקסטע פארט וואס איז א גאנצע מעשה בפני עצמו כאילו ווייל דו קענסט פארשטיין די גאנצע מעשה אן דעם און מען דארף פארשטיין די שייכות פון די מעשה און ס'איז א זייער אינטערעסאנטע פארט איז די סין ווי בלעם גייט אויפן וועג און עס קומט די מלאך און די מלאך קומט איינמאל און נאכאמאל א דריטע מאל נאכדעם רעדט ער מיט די אתון נאכדעם פרעגט ער מיט די מלאך וואס צו טון דאס איז נאך א גאנצע סין נאך א גאנצע געשעעניש וואס גייט פאר און דריטע חלק דאס איז די אפשר די עיקר חלק וואס בלעם און בלק קומען אן בלעם בלק ברענגט בלעם צו די פלאץ פון די אידן און דריי מאל בעט בלק בלעם זאל שעלטן דריי אנדערע פלעצער און ס'גייט נישט קיין איין מאל און ער שעלט אנשטאט שעלטן גיבט ער ברכות נאכדעם איז דא א פערדע מאל. דאס איז שוין נישט קיין אנדערע פלאץ וואס ער געבט נאך א משל אשר יעשה העם הזה לעמך באחרית הימים און אין דעם איז דא נאך אפאר נביאות. און דאס איז די סדר הפרשה. יעצט לאמיר אדורך גיין די זאכן לויטן סדר מער ווייניגער. די ערשטע זאך איז ווען געשעט די מעשה? וואו איז די מעשה? לויט די פרקים האבן זיי אריינגעלייגט יענע פסוק אנהייב פון די מעשה, איך מיין אז די פרשיות זענען גערעכט אז די מעשה הייבט זיך אן וירא בלק בן ציפור, אבער ס'איז נאך אלץ ריכטיג אז דאס האט א שייכות מיט די מעשה, אז די אידן פארן ווייטער ויסעו, זיי קומען אן אין ערבות מואב, ערבות מואב דאס איז די לעצטע סטאפ פון די אידן פאר מעבר לירדן יריחו, עס זאגט אונז קלאר דאס איז עבר הירדן, נעקסטע סטאפ גייט זיין צו קראסן די ירדן מיט יהושע בן נון, און יעצט דא שטעלט זיך מואב, האט זיך מואב א פחד, די פחד קומט פון דעם וואס זיי זעען אז די אידן האבן שוין כובש געווען אמורי ס הייסט מלכות סיחון ואוג, יעצט מ'דארף געדענקען אז מלכות סיחון ואוג איז בעצם א חלק אמאל געווען א חלק לפחות פון מלכות מואב יא, והוא נלחם במלך מואב הראשון ויקח את ארצו מידו, סאו מואב האלט זיך א שטיקל מחותן מיט דעם פלאץ ס'איז נישט אינגאנצן א סתם א צווייטע מלך וואס ער האט געכאפט. און בעצם די אידן שטייען דא אין די אין די שפיץ פון זייער שטארקייט זיי גייען שוין מארשירן אריין אין ארץ ישראל ס'איז נישט דא קיין מער אזוי ווי גרייטע מצב די גאנצע ארמעי די גאנצע צבאות השם די צווייטע דור מ'האלט שוין גרייט אריין אין ארץ ישראל און בלק וויל סטאפן די וויל סטאפן די פלאץ אין די אין די סיטועישן אין די שטערקסטע מצב וויל ער עס סטאפן. און בעצם די גאנצע מעשה פון בלק און בלעם ווי זיי זענען נישט מצליח צו סטאפן און די אידן קומען יא אן אין ארץ ישראל סאו מ'דארף אלעמאל טראכטן און ס'איז אן אומנויטיגע מעשה פונקט קומען אין די מדבר שעלטן די אידן ס'איז נישט אן אומנויטיגע מעשה ער האט געוואלט סטאפן די גאנצע זאך אז די אידן קומען אן ארץ ישראל און דעמאלטס וועלן זיי כובש זיין שבעה עמים און אפשר אויך מואב און אזוי ווייטער און ער האט נישט מצליח געווען צו סטאפן און נישט מצליח געווען דורך די ווערט ארויסגעברענגט דורך דעם וואס בלעם האט אליינס געזען ווי שטארק די אידן זענען ער האט געבענטשט די אידן למעשה די אייבערשטער האט ליב די אידן דאס ווארט שטייט נישט ממש דא, עס שטייט אין אנדערע פלעצער, אבער דאס איז די די נקודה פון די מעשה. און הגם כאילו טעכניש האט מען אפשר נישט געפלאנט צו גיין צו מואב, שטייט אל תצר את מואב, אבער ער האט מורא אז דא איז א נייע ווארלד סופער פאוער, אז זיי גייען איבערנעמען די גאנצע געגנט, גיי ווייס וואס זיי וועלן טון, אזוי זאגט ער, כלחוך השור את ירק השדה, עס איז א לשון, צאמט א לשונות פון פחד, וואס מען דארף פארשטיין, עס איז עפעס א פארט פון די נוף, תפול עליהם אימתה ופחד, און אזוי ווייטער. יעצט בלק מיט מדיין עפעס, נישט קומט נישט וויכי וואס קומט דא אריין די זקני מדיין, שיקן צו דעם בלעם אז ס'איז ידוע אז ער איז אשר יברך מבורך ואשר תאור יואר, ער וואוינט אין א על הנהר אויף א אן די נהר אפשר ביי נהר פרת אביסל ווייטער מזרח פון די גאנצע פלאץ, און דאס איז דא איינע פון די רידלס פון די גאנצע מעשה, זיי קומען די שלוחים מיט די שליחות, כה אמר בלק, זיי געבן אים אריבער די שליחות פון בלק, און בלעם זאגט איך קען נישט גארנישט איך דארף ווארטן וואס די אייבערשטער וועט זאגן און די אייבערשטער קומט און די אייבערשטער זאגט ניין לא תאור את העם כי ברוך הוא האסט נישט וואס צו גיין און זיי גייען אהיים און זיי קומט בלעם שיקט נאכאמאל און וואס די צווייטע מאל שיקט ער שיקט זאגט ער שוין צו מער געלט יא שיקט שוין שרים רבים ונכבדים מאלה זאגן צו מער און כבד אכבדך מאוד וואס די ווילסט און בלק זאגט זיי האט ער צוריק זיין פרומע דרשה די מלא ביתו כסף וזהב וועט נישט העלפן איך קען נישט עובר זיין פי השם אלוקי אבער אפשר דאך האט די אייבערשטער עפעס געגעבן און די אייבערשטער געבט טאקע נאך דאס איז איינע פון די רידעלס און נישט נאר דעם מארגן צופרי שטייט ער אויף און ער גייט מיט זיין אתון און ויחר אף אלהים כי הולך הוא און ס'קומט די מלאך אינטערעסאנט דא שטייט די שם הוויה דא שטייט אלהים דאס הייסט שטייט מלאך הוויה נישט נישט נאר די מלאך אלהים און די מלאך רעדט נישט מיט אים ס'רעדט מיט זיין אייזל ס'באווייזט זיך פאר זיין אייזל און די אייזל ערשרעקט זיך דריי מאל ביז מען רעדט מיר מיט בלעם און בלעם פרעגט אים נו אקעי איך גיי צוריק זאגט ער ניין גיי נישט צוריק עס וועט עס טוהן וואס איך הייס דיך טוהן זייער אינטערעסאנטע שלב אינצווישן וואס מען דארף פארשטיין וואס די אלע חזרות וואס די הוה אמינא וואס די מסקנא.